א גוט יאר, היינט איז מאנטאג פרשת יתרו, כ'האב געוואלט זאגן אז היינט איז געווען די הירינג פון לעמען דזשוס, און כ'וועל ענק זאגן וואס די פיינדינגס, די דיסקאווערי איז, קודם די לויער האט מיך אפגעקאלט אז איך זאל קומען, ס'גייט זיין די הירינג, און ס'איז געווען אין הונדערט און צוואנציג סקערמערהארן. נישט אין די גרויסע סופרים קאורט. געהעריגע קאורט. ווען איך געקומען דארט אונטן, איך האב פרובירט צו קוקן אין וועלכע פלאר, זעה איך ס'נישט דא אזא נומער, האב איך געמיינט די לויער האט מיך אויסגעפאפט. דערווייל.

און דער לויער איז רב ליפא פרידמאן זיין אייניקל, ער הייסט ליפא גראס, זיין טאטע איז אן איידעם ביי רב ליפא'ן, און ער האט געפירט די זאך. איים ווערי פראוד אוו הים, ווייל איך האב געבעטן דעמאלטס ער זאל גיין אין לאו סקול, איך האב אים צוגעשטעלט איינעם וואס האט אים אראפגעטראגן ביז טאראו קאלעדזש, און איך האלט אז יעדער זאל אים נאכטוהן, איך האב אים געזאגט איך קום קוקן וויאזוי דו פאנקשענירסט, וויאזוי דו קומסט אנגעטוהן, עס זעט אויס זייער שיין, קלעסי, א פיו האנדרעט דאלער סוט, א מחיה, א נעקטיי, און איך וויל מ. פון אים זאל מען זיך לערנען. מהם ילמדו וכן יעשו. עניוועי, און ס'דא א דיסקאווערי זאון וואס מ'איז דערגאנגען אזוי. אינצאמען איינעם וואס ער הייסט משה וואלף קליין, דאס איז א נואף פון די ערשטע קלאס, ער האט גענומען אמאל א קראנק מיידל וואס איז געווען אין משוגעים הויז אין קארנעל, און ער איז איר נאכגעגפארן און ער האט דארטן וואו זי וואוינט צו וויליאמסבורג צום בארא פארק, און ער האט איר אריינגערופן אין די קאר ווייל ער איז דאך געווען א ליעזאן, און ווען ער האט געהערט אז איך האב אים אויפן האטליין זאגט ער ער ווייסט שוין וואס דו ווילסט, ער האט גערעדט מיט דעם מיידל אין די קאר און עס איז אים אריין געפאלן זיין סעלפאון צווישן אירע פיס האט ער עס געמוזט אויפהייבן. דער רוצח, דער אכזר, דער רויטער שייגעץ, דאס איז משה'ס היטמען, משה שייגעץ טעראריסט'ס היטמען. עניוועי, איך האב דעמטס איבערגעקערט דעם שפיטאל מען זאל אים ארויסווארפן. נו, איז ער געווארן צוריק א היטמען ביי משה שייגעץ טעראריסט? איז זיי האבן געוואלט אז דאס זאל זיין אזוי ווי אין סאטמאר, געדענקסט אין חדר אונז פלעגן מיר אריינקומען, די קינדער זענען געווען אביסל צעווילדעוועט, האט דער רבי אנגעהויבן צו שרייען און קלאפן אין טיש און ווארפן די הוט אויפן טיש, מען קען היינט נישט לערנען מיט ענק, גייטס ארויס! איך געמיינט אז ביים דזשאדזש וועט אויך אזוי גיין מיט נעמען, דער משה וואלף קליין האט געמאכט א פעיסבוק אונטערן נאמען לעמען דזשוס, אזוי ווי ס'איז געווען ביי מיר אויך האט איינער געמאכט א פעיסבוק אויף נחום ראזענבערג האט ער אריין געטוויט וואס ער האט געוואלט, און איך האב אפגעקאלט פעיסבוק, איך האב זיי געזאגט זאלסט וויסן איך געב דיר מיין ליגעל איידענטיפיקעישן איך בין עס נישט, עניוועי זיי האבן געזאגט ביסט גערעכט און זיי האבן עס אראפגענומען. די זעלבע איז אויך דא געגאנגען דאס אלטע סאקמער אסיאטישע וועג, מען כאפט אן יענעמס א נאמען און מען נוצט עס. יאפ. יעצט איז דא דא די פרשה פון דעם הרוג נעבעך פון דעם מעקס שטארק, איז דא לייזער קעסטנבוים האט אפגעקויפט די מארגעדזש, זיין זון יואל קעסטנבוים, כ'האב מורא דאס איז בכלל נישט אמת, דאס איז סתם גענוצט נעמען פון יענעם, דאס אזוי האט מען דאך אונז אויסגעלערנט, איין טראפ אמת זאל נישט זיין. עניוועי. איך האלט באמת אז מעקס לעבט נאך, מען האט אים קיינמאל נישט באגראבן, ער דרייט זיך ערגעץ איך ווייס אין קאוני איילענד. ס'דאך אזאלעכע ליגנערס די חיות די סאקמערע חברה. עניוועי. כ'מוז זאגן ס'איז נישט נאר סאטמאר, נאר יעצט זענען זיי די גרויסע היי פלייערס, טוען זיי דאס גרעסטע רשעות. סאו בקיצור. האבן זיי געוואלט אז זיי וועלן משוגע מאכן דעם דזשאדזש, און מ'וועט ארויסשיקן טוויטער, ס'וועט זיך טוהן, ס'וועט אריינקומען, מ'וועט לאכן, מ'וועט שטערן. ליטל דיד דעי נאו אז אין דעם בילדינג פון קאורט ווען ס'גייט ארויס א עני עלעקטראנישע אינפארמעישן זעהט עס גראד דער דזשאדזש, ווייל מ'קען דאך ארויסגעבן סיקרעטס אויך. און דער דזשאדזש האט זיך נישט וויסענדיג געמאכט, ער האט געגעבן א מאך מיט די הענט טי פאר טיים אוט, און דריי מינוט שפעטער איז אריין געקומען פינעף פאליס, נישט סתם נאר מיט די ווייסע קליידער, ס'איז דא אזוי ווי ס'גייט מיט א בלויע קלייד מיט א בלויע העמד, דער איז נאר אן ארבייטער, ס'איז א פאליס אבער ער איז נאר אן ארבייטער, די אנדערע זענען סארדזשענטס זענען גרויסע זיי האבן גרויסע מעדעלס. בקיצור פינעף אזאלכע חברה געקומען מ'האט אנגעכאפט יעדן ארויסגעטראגן. יעצט דעם זשופניק האט מען גראד ארויסגעלאזט מען האט געזען ער האט אן אלטן טעיפ רעקארדער ער האט גארנישט געהאט. יעצט דער יאסעלע פריד האט דאך געהאלטן אז ער האט נישט קיין פראבלעם ווייל מען נוצט דאך אן אנדערנס נאמען. באט ליטעל דיד דעי נאו אז ס'דויערט נאר א שטיקל צייט אין די דיסקאווערי און מען האט אלעס געטראפן וואס דא איז פארגעגאנגען אז דאס האט גאר משה וואלף קליין געמאכט. יעצט זיי האלטן דעם משה וואלף קליין ביים סואן פאר טענס אוו מיליאנס אוו דאלערס, משה דער טעראריסט פרידמאן וועט האבן וואס צו טוהן מיטן געלט יעצט, ווייל דאס טאר מען נישט טוהן, למעשה איינזעצן אים קען מען נישט, ווייל דא גייט נאך זיין א הירינג וועם מ'וועט איינזעצן, אים גלייב איך נישט אז מ'קען איינזעצן משה וואלף קליין ווייל ער איז אפילו נישט דארט. נאר וועם ווער גייט האבן די פראבלעם ווען יאסעלע פליט? איז ווייס איך ווייס נאכנישט וויאזוי די אוטקאם וועט זיין ווייל ס'איז נאכנישט געווען קיין הירינגס, ס'נאך דא דיסקאווערי זאכן וואס וועט דארפן קומען, מ'האט עס אפגעשטיפט אויף פעברואר דעם זיבעטן, אבער על כל פנים. מען האפט אז די לעמען דזשוס וועט קענען ווייטער אריינגיין אין יעדענס טיי און מאכן טעיסטי לעמען. און יאסעלע פליט מיט דעם אנדערן ווייסמאן העט האבן זיין פעקל, זיי גייען זיך אויסלערנען אז ס'איז לא זו הדרך. משה פרידמאן דער טעראריסט האט אמאל געזאגט, לאזן יענעם רב רעדן, כ'האב געהערט ווי ער זאגט עס פאר איינעם, און ער העט נעמען. א גלעזל, און ער העט ארומקראצן מיטן גלעזל, ווען דער רב וועט רעדן צופיהל וועט ער מאכן אזוי וועט אנהייבן צו פייפן די מייקראפאן. משוגענער, האסט נישט קיין טראסט אז דיינע רבנים גייען רעדן וואס דו ווילסט? שטעל זיי נישט רעדן. כ'זעה אזא צודרייטע, די גאנצע סיסטעם איז אזוי משוגע דא, ס'איז אנבעליוועבל. סאו דאס איז וואס דא איז געשעהן. ס'איז דא די דזשאדזש א פרוי דימאנגא וואס האט געגעבן ברוך מאטכען טוירטי טו יערס, זי איז געווען אין די בראנקס יעצט אויף א יאהר און מ'האט זי צוריק געברענגט דא ווייל זי איז א טאפ טאפ, זי זאגט זייער שיין יעדן זאגט זי א מוסר דרשה מיט אלעם, ס'איז זייער זי איז א ספעשל פיינע פרוי. הורעי זי האט געגעבן ברוך מאטכען צוויי און דרייסיג יאר עניוועי. איז זי געווען דארט און זי איז יעצט צוריק געקומען און זי האט דעמאלטס דערציילט. דעמאלטס האט זי געזאגט פאר דעם דזשאדזש וואס איז געווען ביי קרויזענס קעיס, דעם קעיס פון דעם מיידל קרויז, האט זי געזאגט אז ווען איך בין געווען מיט ברוך מאטכען מיטן טרייעל האבן זיי אויך געמאכט די אלע משוגענע זאכן, האט זי געזאגט באט איט טעיקס א ברעיוו דזשאדזש לייק יו טו סטאפ איט. און ווען זי האט אים דאס געזאגט האט ער פארשטאנען ער דארף דאס סטאפ און ער האט עס געסטאפט. ער העט ענק לערנען יעצט טאנצן. דא גייט ווערן פרייליך. מ'וועט אפאר חברה איינזעצן אפאר חברה האבן לאוסוטס. און זיי וועלן זיך אויסלערנען דער אלטער אזיאטישער מארמראשער וועג האט געפייגערט ס'ארבעט נישט מער. ס'איז א נייע ערא פון עלעקטראניקס. מ'ווייסט וואס דו טראכסט, אפילו פאר דו שיקסט ארויס א טוויט האט שוין דער דזשאדזש געוואוסט ס'איז ארויס פונעם פון זיין רום א טוויט און ער האט געמאכט טי, טי מיינט ער האט געמאכט מיט ביידע הענט איינס אזוי ווי א טי האט עס אויסגעזען, דאס מיינט טיים אוט, און קיינער האט נישט געוואוסט פארוואס, אין לעס דען טרי מינוטס איז אריינגעקומען פינף פאליס אפיסערס. יעצט גייטס ענק אויסלערנען. משה משוגענער רצח פרידמאן העט מאכן טוויטס אויף יענעמס נאמען, מעט ארויס שיקן טוויטס און מעט זאגן מי נאו ספיק אינגליש, נא נא נא משה דו וועסט נאך שטיין אויפן סטענד, וואטש אונז צו די אלע ליגנס וואס דו האסט אלץ געזאגט פארן די עי איז יעצט ארויס געקומען, דו ביסט געווען דער אפיציעלער מוסר אין די שטאט, דו האסט יעדן איינגעווייקט מיט ליגענטס און דער די עי האט אלעס געקויפט פון דיר. און דאס קומט יעצט ארויס, וואטש אונז צו. א חוצפה אז דאס איז א לאו סיסטעם און ס'איז א שאנדע טאקע פאר אמעריקע, מ'האט געדאנקט דעם אייבערשטן מ'איז פטור געווארן פון אלט יוראפ, ווייל איצט זאל מען זיצן מיט חברה וואס האבן מיטגעברענגט די אלע רישות מיט שייגעץ שטיק פון דארט. דער דער עס איז נישט קיין בעל בתים דא. עניוועי. סאו דאס איז געשען היינט דארט. ס'האט זיך אנגעהויבן פעברואר דעם זיבעטן וועט דאס ווייטער גיין. און דא וועלן די חברה מוזן באצאלן א ביטערע פרייז, קודם כל פאר ארויס טוויטן אינמיטן א קאורט, מ'האט אנגעזאגט אז ס'טאר נישט זיין קיין טוויטינג, און נאכדעם פאר פאר נעמען פאלשע, נעמען יענעמ'ס נאמען און טוויטן, די אלע זאכן ארבעט נישט מער היינט. יעצט דער לויער וואס גייט סוען, דער איז אויך שוין אן דרגה, ווייל ער האט געמיינט אז מ'האט שוין. אלעס דורכגיין אבער ס'וועט נאך נעמען נאך אפאר חדשים ס'איז גארנישט איטס אנלי א מעטער אף טיים. יעצט משה טעראריסט רוצח פרידמאן גרייט דיר אן א גוטן פאקעט בוק ווייל דו האסט דאך געשיקט די יונגע בחורים די יונגע אינגעלייטלעך און משה וואלף קליין און וואטש וואס דו טוסט ווייל די צייט וואס דו פלעגסט פירן דא דעם אפיס פון טשארלס היינס איז געשטארבן. ס'איז געווען א מעשה אזוי, בען בארבער האט אן איידעם וואס ער האט גערעיפט א סעקרעטערי, גערעיפט יא, ער האט געמיינט זי איז אויך פריי פאר אים צו טוהן וואס ער וויל, האט דאך געהאט א ווייב, ניין די סעקרעטערי איז אויך פרי פאר אלל. געקומען משה וואלף קליין, האט זיך ארויף געשטעלט אויף זיין טיש און האט אים געזאגט איך הרג'ע דיך דא אויב דו געסט נישט פופציג טויזענט דאלער, איך בין משמרת הצניעות. האט ער געזאגט פיין איך געב דיר אבער איך קען איך האב עס נישט יעצט, געב מיר א טאג, קום צוריק מארגן אדער איבער מארגן. איז ער צוריק געקומען און ער האט אים געווייערט, ער האט אים אויפגעכאפט און מ'האט געדארפט משה וואלפ'ן איינזעצן. שוין, איז טשארלס היינס איז דאך אבער געווען דער בעל הבית, האט טשארלס היינס געמאכט צווישן זיי א אפמאך אז משה וואלף וועט מאכן א שווייג אז בן בארבער'ס איידעם האט גערעיפט די סעקרעטערי, און לאידך גיסא אויף דעם תמורת זה. ער האט ווען ביי א בסדר ביי חיים שרגא, משה וואלף האט אים געוואלט צוגנב'נען דאס געלט, ער האט געוואלט עקסטארטן, דאס איז געווען משמרת הצניעות, רבותי עס זאל ענק זיין קלאר, זיי האבן זיך א נאמען געגעבן משמרת הצניעות, און ווי עס איז געווען א זנות פראגרעם זענען זיי דארט געווען צו כאפן אפאר טאלער. און לאז מען זאל עס נאכאמאל טוהן, און ס'פלעגט גיין אויף א סקעיל, טאמער איינער איז געווען זייער רייך האט מען אים גראד גע'קנס'עט פופציג אלפים, ברוך מאטס איז געווען א סטעדי קאסטומער איז יעדעס מאל האט מען אים גע'קנס'עט א צענער און א צוואנציגער, און טאמער איינער איז געווען ארעם האט מען אים געגעבן פעימענטס צוביסלעך, למשל לאסקעלאוויטש האט באקומען פעימענטס פון טויזענט דאלער. דאס דאס איז געווען אונזער משמרת הצניעות, און יעדער איז געזעסן שטיל, און ווען ס'איז געקומען איינער האט געזאגט רבותי עטס לעבטס דאך אין פרס אין גלות ביי פרעה, מען נעמט אונזערע קינדער מען דערטרענקט זיי אין בלוט, מען נעמט אונזערע קינדער מען שעכט זיי, מען נעמט אונזערע קינדער מען טוט כל דבר אסור מיט זיי, רבותי. משמרת הצניעות איז געווען ארגער פון פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, משמרת הצניעות האט געלאזט די נקבות אויכעט. דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען, און יעדער זיצט שטיל קאלטבליטיג און מען זאגט גארנישט, נע, איך האב מיך מורא צו מישן. פארוואס? ווייל זיי האבן גערודפ'ט, ווען אלע גייט ארויס אינאיינעם וואלט מען אונז ארויסגערודפ'ט יעדן רב, מען וואלט זיי געשיקט זאלן צוריק גיין פון וואו זיי קומען. דער גאלאנטער זאל צוגיין אויף גאלאנטע אין אונגערן דארט ווי ס'איז נישט דא קיין אידן, ער זאל מיט א גוי מאכן משכב זכר אין זיין מקווה, נאכדעם וועט ער זעהן וואס דער גוי וועט מיט אים טוהן. א שאנדע וואס דא איז פארגעגאנגען און דאס אלץ רבנים, שיינע אידן. עניוועי. דאס איז געווען וואס איז געווען אין קאורט היינט מאנטאג. און דעם מיטוואך קומט שניצלער'ס קאורט. נעקסטע וואך קומט ברוך מרדכי'ס קאורט. יעצט דער שניצלער האט דאך געהאט דא דעם, ער האט זיך דאך פארלאזט עס אויף סיחון ועוג, אויף דעם האט זיך דאך יעדער פארלאזט, אברומי רובין איינער איז אים געווען וויזיטן זונטאג אין תפיסה זאגט ער הי דידנט בעליוו דעט טשארלס היינס האט דאך אים צוגעזאגט אז ער וואקט, זאגט אים יענער ער האט דיר נישט געזאגט ווי דו וואקסט, צו דו וואקסט אין תפיסה צו אין די גאס, ער האט געזאגט דו וואקסט, האסט געוואקט. ס'איז ממש אזא שאנדע וואס דא איז פארגעגאנגען. ער האט יעדן געגעבן א סווידהארט דיעל. ס'איז שוין ער איז געווען דער לעצטער אברמי רובין וואס האט געכאפט א סווידהארט דיעל. די איבריגע? קיינער האט נישט געכאפט מער שוין גארנישט. סאו דער שניצלער האט מען אויך מסתם צוגעזאגט. אזוי האב איך געהערט. כ'האב געהערט אינסייד אינפארמעישן אז ער האט געזאגט די ארוינים העט ער געבן אברמי זאל וואקן, די זאלוינים העט ער געבן שניצלער זאל וואקן. אזוי האב איך געהערט, איך נעם א דיסקלעימער דערויף, קען זיין ס'איז ליגן, קען זיין איך האב עס גע'חלומ'ט ביינאכט, קען זיין מ'האט מיך אויסגעפאפט, אבער וואטעווער די סטארי איז, אברומי איז געפאלן, און די זעלבע גייט פאלן איטש און שניצלער אויכעט, דער איז נאו מאר עני אוו דיס נאנסענס, רודף'ן וויקטימס? איך דארף מיך דרייען אן א שיל אזוינפיל יארן? איך דארף מיך איך דארף מורא האבן ארויסצוגיין אין די גאס, ווייל יעדער איינער וועט מיר נאכלויפן, מ'שפייט מיר נאך, מען האט גערופן הונדערטער קינדער זאלן ארומרינגלען דארט וואו איך וואוין, פארוואס? פארוואס האט דאס אויסגעפעלט? וויי? איך בין מחויב דאס צו טון? וואס איך האב איך האב נישט וואס צו טון בעסערס מיט מיין צייט? איך וויל ענק זאגן א סוד כ'האב ענק קיינמאל נישט געזאגט, עטס מיינט זיך אז איך האב נישט וואס צו טוהן מיט מיין צייט, וויל איך ענק זאגן א סוד, ווען איך האב נישט וואס צו טוהן מיט די צייט, איך האב ליב צו לערנען אויכעט, איך קען זיצן און לערנען שעות רצוף, איך קען אראפהאקן א גאנצע מוצאי שבת רצוף, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם, עטס מיינטס איך האב נישט וואס צו טוהן? הע, גייט מען מען לויפט מיר נאך. שעים אן יו אלע רבנים. דאס איז אפילו ר' שמעון בן יוחאי האט נישט נביאות געזאגט אויף דעם דור. ר' שמעון בן יוחאי האט געזאגט אז זעם זיין די ערב רב זעם זיין זעם זיין זעם זיין. די ערב רב זענען געקומען צו משה רבינו זיי ווילן זיך מגייר זיין זיי ווילן זיין אידן. זיי האבן נאר געהאט דאס גוי'אישע בלוט אין זיך און ממילא האט כלל ישראל געליטן פון זיי. די רבנים אונזערע ווילן בכלל נישט מקבל זיין די תורה, זיי האבן גארנישט מיט די עשרת הדיברות. ס'איז דא די באקאנטע מעשה פון אונזער הייליגן רעבן וואס ער פארציילט פון ישמח משה'ס א פעטער, קענטס אלע די מעשה. ש"ץ האט אראפגעברענגט זיין טאטן און זיין מאמען פון יענע וועלט און געזאגט אז תורת משה איז נאר דא ביז כת ש"ץ, נאך כת ש"ץ איז נישט דא קיין תורת משה. געגאנגען דער הייליגער. ישמח משה'ס פעטער און ער האט געזאגט אויב אזוי אז ס'נישט דא קיין תורת משה איז דאך נישט דא קיין כיבוד אב ואם אויך נישט אז ס'נישט דא קיין כיבוד אב ואם האט ער גענומען א שטעקן און האט אנגעהויבן צו מאקלען ביז די סוף איז געווען אז ס'איז ארויסגעקומען צוויי שווארצע הינט. דאס איז געווען דער סמך מם זיינע שלוחים. דער רבי האט א גאנצע אריכות אויף דעם אז ער האט זיך אמאל נישט געגאסן מים אחרונים. און דער רבי האט אים מוסר געזאגט, האט ער געזאגט הפורש ממינות מיית, ווייל ער האט געהאט אפשר חשבונות אז אפשר איז ש"ץ יא גערעכט, איז ער געגאנגען און האט מתוודה געווען ביים רבי'ן און ער איז געשטארבן. און דאס איז געווען אונזער הייליגער רבי, ער האט געוואוסט אז ס'רירט זיך נישט אן אות פון די תורה ביי אונז, מענטשן זאגן ס'קען זיין א איד זאל הרג'נען א צווייטן? זאג איך אבער די גאנצע דרך ארץ וואס אונז האמער, ווייל די תורה האט אונז דער אייבערשטער געגעבן אונז האמער עס מקבל געווען, אבער אויב איך בין נישט מקבל דעם לא תנאף, נו, וואס איז דער לא תרצח א גרעסערע מחותן? דער לא תרצח זעט אויס צו זיין א גרעסערע מחותן ווי דער לא תנאף? און די אלע אנדערע זאכן וואס דארט שטייט, זכור את יום השבת לקדשו, וויפיל אינגעלייט זענען מחלל שבת, אויב איז חלילה נישט דא קיין תורת משה, איז גאטס האט זיך דאך געענדיגט די גאנצע עשרת הדיברות, און וואס איז מחייב כיבוד אב ואם, ס'איז גארנישט מחייב, מער גארנישט, און דאס איז אונזער חורבן. אנשטאט די רבנים זאלן ווען לערנען אהבת השם און יראת השם, און קבלת התורה און קבלת עול מלכות שמים, האט מען אונז געלערנט שטותים מיט נארישקייטן, מ'האט אונז געלערנט אז דער קלאצענבארגער איז א גלח, און אהרעלע בעלזער איז אן אויסגעוועפטער איד, און דער טשעבינער רב איז סתם אן אפיקורס, און ר' משה פיינשטיין איז אן עם הארץ, און דער ליובאוויטשער רבי. ער איז די רעבעצין גייט מיט הויזן. מיין וואט קיינד אוו גארבידזש דיד דעי דו, דעי וועיסטעד אווער יערס און די שענסטע פון אונזערע יארן. איר ווייסט דאס וואס מ'האט געטון מיט אונז דאס איז געהעריג טשיילד אביוז. נאר ס'איז נישט סעקשועל אביוז, ס'איז פונקט אזוי שלעכט ווי סעקשועל אביוז. ס'איז צו אביוזן יור מיינד. דעטס וואט דעי דיד טו אס. דעי מעיד אס זאמביס, משוגעים. און פארטיג. און וואס האט עס אלעס אויסגעפעלט? א ליפא פרידמאן האט זיך צוגעדאכט אז טאמער עס וועט נאך א רב אפערעיטן אין וויליאמסבורג העט משיח נישט קענען קומען. משיח קען נאר קומען אויב ס'וועט זיין איין חסידות וואס וועט אפערעיטן אין וויליאמסבורג. יעצט איך פארשטיי. איך טוה עס נישט א דזשאסטיפיי. כ'פארשטיי פארוואס מ'האט נישט געוואלט בעלז, פארוואס מ'האט נישט געוואלט קלויזענבורג, פארוואס מ'האט נישט געוואלט וויזשניץ, ווייל זיי האבן געהאט אנדערע שיטות אין די בחירות און אין אנדערע זאכן. גראדע קלויזענבורגער רב איז געווען א גרויסער קנאי, ווייל מ'האט אים אזאלכע צרות אנגעטון אז ער איז געפארן אויף ארץ ישראל און ער האט נישט מער אנגעהאלטן מער דאס קנאות, אבער ער האט געגעבן די ערשטע פאר די גרויסע תל די מיידל סקול אין ירושלים, ביי די קנאים האט ער געגעבן. און בית לפליטות. נאר וואס, מען האט אים סתם פארדרייט די יאהרן און פארטיג. אפאר אזיאטישע פערד וואס מען האט געברענגט פון דר'היים, וואס זענען געווען האלב משוגע ווייל זיי האבן פארלוירן די גאנצע משפחה ארום און ארום, זיי זענען געווארן די אפוטרופסים יענעם צו אין דער ערד לייגן. מ'האט בעיסיקלי האט מען געמאכט פון אונז, איך וויל אייך זאגן, מען קען זאגן די זעלבע וואס היטלער האט געמאכט פון כלל ישראל, געמאכט פורים פון זיי, ער האט זיי אויסגעהארגעט, אזוי האט מען אויסגעהארגעט אונזער דור, מיט שטותים און מיט הבלים און מיט נארישקייטן. יעצט הער איך פארוואס מ'האט גערודפ'ט דעם בעלזער רב מיטן קלויזענבורגער רב, איך הער עס, איך דזשאסטיפיי עס נישט, אבער איך הער עס. האב איך געוואלט וויסן פון צעהלימער רב האט דא געמאכט א שחיטה א סאך יארן פאר סאטמאר איז אנגעקומען פארוואס האט מען אים אין דער ערד געלייגט וואס האט מען געהאט קעגן אים און נאכדעם איז געווען פאפא רב וואס וואס האט מען געהאט קעגן פאפא רב פאפא רב איז נישט געגאנגען צו די בחירות ער האט מיטגעהאלטן מיט סאטמאר. ווען ער איז אמאל געפארן אויף ארץ ישראל האט ער געפרעגט דעם צעהלימער רב זיין פעטער צי ער האלט אז מען דארף גיין מעג גיין צום כותל צו נישט האט ער געזאגט צו מען מעג צו נישט איז נישט וויכטיג אבער די פענסטער וועלן דיר נישט בלייבן גאנץ אבער דאס איז שוין געווען רבנים זיי האבן מיטגעהאלטן מיטן רעבן זיי האבן זיך געווייקט מיטן רעבן און זיי האבן אים געטרייט צו העלפן האט מען יעדן צו צונעמען מען האט אים דיסמענטלט. און פארטיג, און יעצט זעמיר געבליבן אז ס'נישט דא קיין איין רב וואס ער ווייסט וואס א בהמה זעהט אויס אינעווענדיג און ער קען הלכות ניקור, גארנישט קען מיר אונז נישט. אני וחמור יאכל באבוס אחד, דער גוי אויף די גאס קען פונקט וויפיל דער רב, גארנישט! פארוואס איז עס געווען א מצוה דעמאלט צו רודפ'ן די אלע שארית הפליטה רבנים? דער צעהלימער רב דער אייבערשטער האט אים געגעבן א זכי' אז צוויי דריי יאר פאר די קריג איז ער שוין דא געווען, ער האט מיטגעברענגט זיין גאנצע ידיעה פון די אונגערישע מסורות אין ניקור און אין אנדערע זאכן און אין שחיטה, האט מען געמאכט זיכער אז דער איד זאל מורא האבן פאר זיין לעבן. ער איז געגאנגען מיט א טילעפ ווייל ער איז געווען א וואוילער איד, ער איז געגאנגען אינדערהיים אויך מיט א טילעפ, איז ער אמאל געקומען צום רעבין צום טיש האט אים דער טילעפ געפעלט. מיין די דאס איז געווען וואס מען האט מיט אונז געטון, מען האט אונז ברעינוואשט צו זיין טעראריסטן, א קולט, און יעדן איבערצופארן, און אליינס זאל מען אפילו נישט אינטערעסירן זיך אין אידישקייט, מען האט עס נישט געטון פאר אידישקייט צוועק. האט נישט געלערנט מיט אונז גארנישט וואס האט צו טון מיט אהבת השם און יראת השם און דביקות השם, מ'האט מיט אונז געלערנט איין זאך, יעדן וועט מען הרג'נען און יעדן וועט מען אומברענגען און אונז זאל מיר בלייבן דויטשלאנד איבעראל. עניוועי, דאס איז נאר געווען א קליינער שיעור אויף וואס ס'איז געווען אין קאורט. זייטס אלע געזונט און האטס א פרייליכע וואך. א גוט יאר, היינט איז מאנטאג, פרשת יתרו, כ'לייג צו אן עמורדזשענסי, אויף קעסטל הונדערט, וואן זיראו זיראו, דארט העט איר זען וואס איז געווען אין קאורט. מיט לעמען דזשוס מיט יאסעלע פליט און מיט ווייסמאן און ס'קומט אויך אריין משה וואלף קליין. גייטס אויף קעסטל הונדערט.